אין הייסע זומער טעג. כאָטש די זון האָט שוין געהאַט היפּש אַריבערגעשפּאַנט דעם האַלבן טאָג און גענומען אַראָפּגיין צום מערב הימל, איז זי געווען נאָך גענוג גליענדיק. בעת מײַן לאָזן זיך אין אָפּגעלעגענעם שטאָטישן פּאַרק אַרײַן, וואָס געפֿינט זיך אויפֿן העכסטן פּונקט אין שטאָט, האָט זי מיר געברענט און געבראָטן. דאָס שטײַגן אַרױף האָט מיר פֿאַרשװערט דאָס אָטעמען. אַ שװײס האָט אַרױסגעשלאָגן אױף מײַן צעהיצט לײַב, גענעצט דאָס היטל אױף מײַן קאָפּ און געװײקט מײַן װעש. אַרױפֿגעקומען מיט דער געשלענגלטער סטעזשקע אױף דעם סאַמע העכסטן אָרט, װוּ זעלטן שפּאַצירער דערגײען אַהין, בין איך צוגעגאַנגען צו מײַן באַקאַנטער באַנק אין שאָטן פֿון אַן אײנציקן בױם, װאָס באַהאַלט זיך אױס פֿאַר דער זון אין די נאָכמיטאָג-שעהן, און האָב מיט די לעצטע כּוחות שױן זיך געטאָן אַ זעץ אַנידער און אַ לײג אַװעק דעם מיטגעבראַכטן בוך. אָפּגעסאָפּעט האָב איך אױסגעטאָן דאָס היטל, אױפֿגעשפּיליעט דאָס העמד, כּדי דער קילער שאָטן זאָל לעקן מײַנע האָר און הױט און אַרײַנאָטעמען אין צעזאָטענע װינקלעך פֿון מײַן הײסן קערפּער. װען מײַן הױט איז שױן געװען ביסלעכװײַז אָפּגעטריקנט, דאָס לײב אָפּגעקילט און װי אױפֿגעפֿרישט, האָב איך גענומען פֿון באַנק דאָס בוך,

און אָט איז ער שוין דאָ. איך הער זײַן שווער אָטעמען און זײַן מיטאַמאָליקן זעצן זיך אַנידער לעבן מיר, ווי איך פֿריִער. איך כאַפּ זײַטיק אַ זייער אומצופֿרידענעם קוק אויף אים. אַזוי צעיאַכמערט האָב איך אַליין אַוודאי אויסגעזען פֿריִער, ביז מײַן צוקומען, נאָר זײַן פּנים זעט אויס אויך ווי צעטומלט און צעקרימט פֿון ווייטאָג. ער האָט מיר טאַקע ערשט נויטיק געפֿעלט דאָ, טו איך מיט פֿאַר-איבל אַ טראַכט און שטראָף זיך גלײַך אין געדאַנק, ער האט אויך די זעלבע רעכט וואס דו, אויסצובאהאלטן זיך דא פאר דער היץ, ווי ער וואלט מיך נאר געשעפעט. האב איך ווידער צו אים תרעומות, בלויז דאס איינע, קיין בוך האט ער נישט מיט זיך, וועט ער אפשר ניט לאנג זיצן דא, וועט זיך אפקילן און אוועקגיין. איך פארשטעל זיך דאס פנים מיט מיין בוך, טו זיך אריין אין לייענען און פארגעס אפילו מאמענטנווייז אין זיין בייזיין. איך אנטשולדיג זיך זייער, אנטשולדיגט מיר אדוני, איך שטער אייך, טוט מיר גאר אומגעריכט דער אומבאקאנטער באנק שכן מיט אט די צוויי ווענדונגען, ווי מיט אן אומגעזעענער צוואנג, א דריי אויס מיין קאפ צו אים, כאטש זיין שטים אזא ווייכע און פארשולדיגטע. הם, אלעהיי אן ארעמאן שלאגט אייך איבער צו בעטן א נדבה. איך בין געפלעפט, אן אויסטערלישער ארעמאן, וואס פאר א מין נדבה וועט ער עס בעטן? זיין פנים איז שוין אפגעקילט, אבער אלץ נאך צעקרימט פון עפעס א ווייטאג, און זיינע אויגן צעטומלט ווי בלאנדזשענדיגע נישט ווי אויף מיין פנים נייערט אין א וואלד. איך דערפיל מיטאמאל א גינציגקייט צו אט דעם פרעמדן וואס אונז פארהיימישט, אין דעם מאמענט דער גוטער שאטן פון דער בוים. פארוואס זאל א מענטש צו א מענטשן נישט זיין אזוי גוט צום ווייניגסטן ווי א בוים צו א מענטשן? און כ'טו א זאג ווייך. איר שטערט מיר נישט אזוי שטארק, איך לייען, וואס דען זאל א מענטש טון ווען ער זיצט אליין אן שום ארבעט? וואס ווילט איר זאגן? הםמ. יא, קווענקלט זיך נאכאלץ דער אומבאקאנטער, געזען, איר לייענט א בעלעטעריסטיק בוך. הםמ. האב איך א טראכט געטון, א מעשה וואס עמעץ האט אויסגעטראכט, און איך, איך וואלט וועלן זיך אראפרעדן פון הארצן, א נישט אויסגעטראכטע מעשה, א רויע ווירקליכקייט פון וועלכער ס'קען זיך אויסקאכן בעלעטעריסטיק. פאר א באקאנטן וואלט איך עס בשום אופן נישט געקאנט דערציילן, סיידן אפשר פאר אן אייגענער שוועסטער. גראד פאר אייך, א פולשטענדיגן פרעמדן מענטשן, וואס איך וויל האפן מירן זיך מער קיינמאל נישט באגעגענען, איך בין נישט קיין היגער, איז עס מיר מעגליך צו טון? בין איך עס גערן? מוז איך עס טון? אויב איר וועט עס מיר אין מענטשליכער גוטסקייט דערלויבן, איך בעט עס ווי א נדבה. ער ווערט אנטשוויגן, און זיינע אויגן קוקן צו מיר מיט בקשה און פראגע. איך האב דאך אייך שוין געזאגט, רוף איך זיך אן, און בין שוין טאקע מער ווי טשיקאווע אים צו הערן, כ'פארשטיי, א מענטש מוז אמאל זיך אראפרעדן א שטיין פון הארצן. ווען איר טרעפט מיר נישט דא, וואלט איר זיך פארן בוים אראפגערעדט. איך שטער גאר אייך. זענען מיר קוויט. מיין בוך האט נישט קיין פיס. איך בין באמת גרייט אייך אויפמערקזאם אויסצוהערן אז ס'איז פאר אייך אזוי וויכטיג. איר בעט נישט ביי מיר חלילה קיין נדבה, איר מאנט א מענטשליכן חוב. א דאנק. איז יא, לייען איך די גארע אנשטרענגונג אויף זיין געפלאצט פנים. איך, איך קום ערשט ניט לאנג נאך א הייס געקריג מיט מיין פרוי, בין אנטלאפן פון איר ווי פון, ווי פון א חמסין. און געטראפן אהער אזש אין א צווייטער שטאט, ווען איך וואלט אייך דא נישט דערווישט, איר האט טאקע פריער ריכטיג זיך משער געווען, וואלט איך זיך אראפגערעדט פאר אט דעם גוטן בוים וואס גיט אונז שאטן, ווי מיט א האלבע שעה צוריק האב איך גערעדט צו זיך אליין און די כוואליעס פון ים. דער מענטש האט געטראכט וועגן זעלבסטמארד, איז מיר דורך אין געדאנק ווי א בליץ, און כ'האב זיך געאיילט אים צו באמוטיגן. הער איך אייך אויס, און טו איך זיך ספעציעל א וויצל, שטעלט אייך פאר אז איר רעדט פאר צוויי ביימער, מירן אייך הערן מיט הארץ און שווייגן. ער אטעמט אפ ווי אנגענומען זיך מיט לופט און מוט, און נעמט דערציילן שוין אן אפשטעלן און פליסיג. איך בין א מאן פון אריבער די פופציג. נו, ביי אונז אין לאנד איז מען שוין צום באדויערן אין די יארן פאררעכנט פאר אן אלטן מאן, און ס'איז אזעלכן שווער צו באקומען ארבעט. צום גליק לייד איך נישט צוליב דעם. איך בין שוין דא צענטע יאר אין לאנד און ארבעט די גאנצע צייט פאר א בוכהאלטער. ארבעט האב איך, פרנסה האב איך, א דירה האב איך געטוישט אויף א גרעסערער אין א שענערער געגנט. דאס האב איך צוליב געטון מיין פרוי. איז וואס וואלט מיר געפעלט? איך אליין פיל נאכנישט די עלטער, האב נאך גענוג קרעדיט ביים לעבן, איז אבער דא עמיץ וואס דערמאנט מיר דערין כסדר, איך דער גרויסער בעל חשבון האב אמאל אין מיין לעבן געמאכט א פאלשן חשבון, שלעכט צונויפגעחשבונט א חיבור, חתונה געהאט מיט א מיידל א יונגערע פון מיר מיט צוועלף יאר,

מילא וואס דו האסט שוין פארשפילט איז דאך שוין פארפאלן, די יוגנט פון בית הקברות קערט זיך נישט צוריק, אבער נעם און ראטעווע זיך כאטש דיין יוגנט פון היינט, איך לאז דיך פריי שוין אפילו פון מארגן אן, נאר דערפון פון צעגיין זיך מיט מיר האלט זי אויך נישט, ווייל סוף כל סוף האט זי דאך נישט ביי מיר קיין שלעכט לעבן, פארן פיינע מענטשן גילט איך דאך אין דער געזעלשאפט, נישט זי, מען טיילט מיר צו כבוד און פון דעם געניסט זי אויך, ווי מיין צווייטע העלפט, וואס וואלט זיך באטראפן, וואס וואלט זי באטראפן אן מיר? נול! און אויף צו מאכן זיך אט דעם חשבון, קלעקט נאך ביי איר שכל, ווייל. ער האט איבערגעריסן ווי זוכענדיג דעם געדאנק, האב איך דאס אויסגענוצט כדי צו מילדערן זיין שפאנונג מיט א שפאס. ווייל זי איז דאך א בוכהאלטערס א פרוי, ווי זאגט דאס פאלקסווערטל, אפילו א שיקסע ביי א רב. נאר ער איז אזוי פארזונקען געווען אין זיין איבערלעבעניש, אז ער האט אפילו נישט געפילט א פנים ווי ער שלאגט מיר איבער אויפן האלבן ווערטל. יא, נאר א חמסין דויערט דאך אויך נישט מער ווי עטליכע טעג, שטעלט זיך אויך ביי אונז איין אויף צוריק דער שלום בית. וואס שלום בית צווישן א פארפאלק הייסט, איז דאך באוואוסט, איר זענט דאך נישט מסתמא קיין אלטער בחור, יא, כאטש זי און איך ביידע ווייסן מיר אז פריער אדער שפעטער אביסל וועט דאס קריגעריי ווידער אויסברעכן. ס'וועט זיך אנהייבן ווי געווענליך פון א פריטשעפקע און דערגיין ביז רייסן קריעה. ס'האט זיך שוין מיט דער צייט אזוי איינגעפירט ביי אונז ווי ס'וואלט זיין א גוטער מנהג וואס ברעכט א בייזן דין. ס'דאכט זיך אזוי דארף עס שוין זיין דאס צוזאמענלעבן פון מאן און פרוי. אפילו ווען ביידע זענען פון גלייכע יארן. ביי אלעמען איז עס אזוי, בלויז פאר דער וועלט שטעלט מען זיך ארויס אנדערש. א וועלט נארט א וועלט לפנים. לפנים איז אין אלע שטיבער ביי אלע פארפעלקער, אייביגער שלום בית. נו און לפנים איז דאך ביי אונז אויך אזוי. ער בלייבט שטיל א ווייל, און זיין בליק בלאנדזשעט אוועק פון מיין פנים אויפן בוים. דער שאטן פון אונזער בוים האט דערווייל געביטן זיין פאזיציע. דורך דער נעץ פֿון זײַנע צװײַגן און געבלעטער זעען מיר, די זון האָט זיך אַראָפּגעלאָזט נידעריקער, די טאָגשײַן האָט זיך פֿאַרראָזלט. ס'טוט אַ װײ אַ קיל װינטעלע פֿון דער זײַט פֿון ים אױפֿן מערבֿ, פֿון דעם פּאַס ים בײַם האָריזאָנט, װאָס דער בױם פֿאַרשטעלט פֿאַר אונדז. די בלעטער טוען שטיל אַ שאָרכע, און מיר האָרכן זיך צו צום געשאָרך, פֿאַרשװיגענע. װי גראָד דער בױם האָט ער ערשט באַקומען לשון און באַטײליקט זיך דערין, װאָס ס'איז דאָ דערצײלט געװאָרן. איך באטראכט דעם פרעמדן ווי שטארק ער איז איינגעהארכט אין דעם בלעטער געשעפטש, גלייך ער וואלט פארשטאנען די שפראך פון ביימער. וואס זאגט ער אים דער בוים? בארואיגט ער אים ווי איך אדער העצט אים? נאר אט איז דאס ווינטעלע נעלם געווארן, ווידער שווייגט דער בוים און דער פרעמדער טוט א זאג. אבער לעצטנס איז די לאגע ערגער געווארן. האקט אפ און שטעלט זיך אויף. איך האב דעם איינדרוק שוין דערמיט האט ער געענדיגט, אבער ס'איז מיר שטארק א שאד, דאס איז דאך נישט דער סוף, אנגעהויבן האט ער דאך פון זיין לעצטיגע קריג מיט א פרוי פון וועלכער ער איז אנטלאפן ווי פון א חמסין, ער האט טאקע דערציילט נישט מער ווי א רויע ווירקליכקייט, אבער ער אליין האט זי אויסגעקאכט בעלעטעריסטיש, און כ'צי אים אן. זאגט איר אז ס'איז ערגער געווארן? בטבע וואלט דאך געדארפט זיין פארקערט, מענטשן ווערן עלטער, ווערן קעלטער, שארפקייט פון אונטערשיידן צווישן מאן און ווייב ווערן אפגעריבן, אפגעטעמפט, און נישט איר זענט אזוי אלט, און נישט א פרוי פון פערציג איז שוין אזוי יונג. יא, כאפט ער זיך אן פאר מיינע לעצטע ווערטער, איך מיין אויך אזוי. אלס מאנספערשוין פיל איך זיך נישט עלטער פון איר, גראד פארקערט, אברהם האט געגלייבט די מלאכים, שרה האט געלאכט, אחרי בלותי. נאכדעם ווי איך בין אלט געווארן, אבער פאר פרעמדע מענער איז דאס אויסזען פון דער פרוי איר פאספארט, זאל מיר דערלויבט זיין אויסצונוצן אביסל גראבלעך בנוגע א פרוי דעם שפריכווארט, א געשענק פערד קוקט מען נישט אין די ציין. אז א פרוי שענקט זיך, איז ווער וועט זיך עס פארטראכטן וועגן אירע יארן? כ'קער זיך אום צו דעם וואס כ'האב געזאגט, ס'איז ערגער געווארן. לעצטנס האבן מיר זיך אריבערגעקליבן אין א נייער געגנט, נייע שכנים און נייע באקאנטע, האט איינער אן עלטערער בחור, א שכן מיט צוויי שטאק העכער פון אונז, אנגעהויבן ווערן אן אפטער גאסט ביי אונז, א שטילער ארנטליכער בחור, האט נישט חתונה צוליב דריי יונגערע שוועסטער וואס ער וויל זעהן אויסגעגעבענע פאר זיך, וואס קען איך האבן צו? אמת איך האב נישט פאר אים קיין שום אינטערעס, זיין קולטור ניווא ליגט אויף איין פלאך מיט מיין פרוי'ס, פארטויש איך מיט אים פון העפליכקייט וועגן עטליכע ווערטער און לאז אים איבער שמועסן מיט מיין אויסגעשניטענער ריפ. אוי, איז דאס געווען אן אומגליקליכער שניט. הייב איך אבער אן באמערקן, ער קומט צו איר אין שטוב. זי אבער, דאכט זיך, גנב'עט זיך אריין די ערשטע צו אים אין הארצן. איינמאל כאפט אויף מיין אויער ברעקלעך פון זייער א שמועס. צו דארף זי אים טיטולירן אדון אדער מיסטער?

א נייער שטארקער געשלעכטליך אויפרעגנדיגער פארפום. פאר וועמען? פארן מאן. אויסצויונגערן זיין אלטקייט. אדער איר אייגענע. און כאפ זיך גלייך, דאס איז באשטימט פארן דערצויגלינג. נו, ווער איך שוין אנגעצויגענער בנוגע אים, כאטש צו אים אליין האב איך נאך אלץ גארנישט. דער אקס פארשטייט ניט און פילט נישט אז דער קצב פירט אים צו דער שעכטהויז. און אפשר פארט ווערט שוין דער אקס אויס אקס. ער טראכט גאר אז ער פירט די בהמה צו דער שחיטה. ער האקט אפ, פאררויטלט ווי פארשעמט פון דעם ווארט בהמה אויפן אדרעס פון זיין פרוי. טוט א וויש מיטן רוקענדל פון דער האנטפלאך דעם שטערן, אויף וועלכן די היץ פון זיין איבערלעבעניש האט ארויסגעשלאגן א שוועס. די לופט וואס נענטער צום פארנאכט ווערט אלץ דושנער. זעץ זיך, טו איך אים א זאג צוגעלאזן, ער פאלגט און נעמט ווייטער דערציילן, איצטער נישט קוקנדיג צו מיר נאר פאר זיך ווי אראפלענענדיג פון דער לופט. מאכט זיך איינמאל זענען דא געסט ביי אונז, אלטע באקאנטע פריינט. ער אויכט. צווישן אים מיט די געסט בינדט זיך עפעס נישט קיין שמועס, ער שווייגט די גאנצע צייט, הערט בלויז און זיינע אויגן קלעפן צו מיין פרוי'ס. איך ווייס נישט וואס צו די זייטיגע האבן דאס באמערקט ווייס איך נישט, אבער זיין שווייגן אליין איז שוין גענוג געווען אז אלע זאלן זיין אויף אים אויפמערקזאם און צוליב העפליכקייט די דאזיגע אויפמערקזאמקייט אויסבאהאלטן. שטארצט א פלאקן אינמיטן גרינעם פעלד שרעקט ער אפ די פייגל. דער אוונט גייט אוועק, די געסט געזעגענען זיך און גייען ארויס, בלויז ער דער בלײַבט. דאָס מאָל בלײַב איך שױן זיצן מיטן פּאָרל. גלײַך פֿאַרבינדט זיך צװישן זײ אַ שמועס, איך זיץ, הער און שװײַג. װערט אים שױן קענטיק נישט באַקװעם, ער הײבט זיך אױף און געזעגנט זיך. פּטור! דו װעסט, רבֿקה, זאָג איך מיט אַן אײַנגעהאַלטענער אױפֿגערעגטקײט, ער איז גאָרנישט קײן חכם, דײַן נײַער פֿרײַנד. וואס הייסט דער איינער בלייבט איבער ווען אלע גייען אוועק און ס'איז שוין גאנץ שפעטליך? צו פארשטייט ער ניט אז מענטשען וועלן אנהייבן רעדן? צו וואס פעלט עס אונז? מיינט איר דאך אפשר ס'האט זיך געטאן א שאט אויף מיר? דווקא נישט. ווייבער האבן זיך זייער שכל, אקוראט ווי יעדער נאר, זי האט פארשטאנען ס'לוינט זיך בעסער אים נישט צו פארענטפערן. אוי, ווי פרויען פארשטייען זיך צו וואולירן. נישט נאר דאס מיעסע פנים, נאר אויך די מיעסע נשמה, און זי טוט א זאג רואיג, ביסט גערעכט אברהם, כ'וועל עס אים אפילו זאגן. אזוי ארום האט זי ארויסגעכאפט דאס געווער פון מיין האנט אין א הייסן מאמענט. ער האט זיך אפילו עטליכע אוונטן נישט באוויזן מער ביי אונז אין שטוב, אן אנגעלאדענע כמארע איז אריבער מיין געמיט אן דונער בליץ און רעגן. ער האט זיך ווידער אויסגעשטעלט, נאר נישט איבערגריסן זאלסט דערציילן. דערנאָך האָט ער ווידער גענומען אַריינקומען צו מאָל צו מאָל. מה, זיי זיצן און שמועסן, זאָגן זיי, איך גיי מיר אַריין צו זיך אין צימער, טו אַן אַרבעט, לייען אָדער לייג זיך אַפילו אין בעט, ווען ס'ווערט שפּעטלעך. האָב שוין שלום געמאַכט דערמיט צוליב שלום-בית. טיילמאל פלעג איך אנטשלאפן ווערן און נישט הערן ווען ער גייט אוועק, אבער איינמאל דער שלאף האט זיך איינגע'עקשנ'ט און מיך נישט געוואלט נעמען, באמערק איך ס'ווערט דארט אין סאלאן וואו זיי זיצן שטיל און די עלעקטריע שיינט טונקעלער, געווענליך האט מיין פרוי ליב אז ווען ס'איז דא א גאסט אין שטוב זאל דער זשיראנדאל ברענען אויף אלע לעמפלעך, דאס איז פאר איר ווי א טייל פון כיבוד פאר'ן גאסט, און דא זאל ער שוין האבן אוועקגעגאנגען. איך גיי אַראָפּ פֿון געלעגער, גיי פֿאַרבײַ דעם גאַרדין פֿון דעם סאַלאָן-טיר, ער איז נאָך דאָ? האָט בלױז געביטן דאָס זיצאָרט פֿון דער שטול געגן איבער דער פֿרױ אױף דער סאָפֿע לעבן איר. איז דאָ געװען זײַן איניציאַטיװ אָדער אירע? מײַן פֿרױס שפּירעװדיק געהער האָט גלײַך אױפֿגעכאַפּט מײַן אױסגעהיטע באַװעגונג, זײ האָבן דאָרט אָנגעהױבן רעדן, און אין עטלעכע מינוט אַרום איז ער אַװעקגעגאַנגען. סוף קאסעט דרײַ, המשך קאסעט פֿיר. קאסעט פֿיר, זײַט זיבן, המשך פֿון דער דערציילונג אין הייסע זומער טעג. האָב איך זיך שוין אויפֿן צווייטן טאָג נישט אײַנגעהאַלטן. מיר דאַכט זיך, רבֿקה, זאָג איך, דאָך אײַנגעהאַלטן, אַז דו האָסט שטענדיק ליב פֿאַר געסט אַ סך ליכט

אין זיין ווייטערן דערציילן און איז ממשיך, איינמאל שבת פארנאכט איז עס געווען בין איך ארויסגעגאנגען אליין שפאצירן. שוין לאנג שפאצירן מיר נישט צוזאמען. זי האט נישט קיין אינטערעס פאר אזא שפאציר, וואס האט זי מיט מיר צו רעדן? און קוים טוען מיר עס אמאל ברעכט גלייך אויס צווישן אונז א שפארעניש צוליב א ליאדע נארישקייט. און ס'פארענדיגט זיך מיט א געקריג, ווען איינער פון אונז ביידע אנטלויפט, איבערלאזנדיג דעם צווייטן אליין, גיי איך מיר שוין בעסער אליין. די פרוי האט געזאלט אריינגיין צו איר נאנטסטע חבר'טע א שכנה, מיט וועלכער זי האט וועגן טויזנט זאכן צו רעדן. מיר האלט זי פאר אן עובר בטל שוין. נישט נאר זי האלט, זי האט עס מיר אמאל בעת א געקריג געווארפן מיטן צארן אין פנים אריין. נו שפאציר איך מיך אזוי יענעם פארנאכט אליין מיט מיינע מחשבות, מיינע מחשבות האלטן מיר נאך נישט פאר אן עובר בטל, איך זעץ זיך אפ אויף א באנק אין פארק, דערווייל טוט א פאל צו די נאכט, מארגן דארף מען גיין אן אויסגערוטער צו א פולע וואך ארבעט, גלייכער זיך לייגן היינט פריער שלאפן, און איך לאז זיך א פארמאטערטער פון שפאציר אהיים. צוגעקומען קעגנאיבער מיין וואוינונג,

אין א פאר ווייל ארום גייט דער חתן בחור אוועק. צו דארף מען צולעמען שקצען? ס'האט זיך מיר לעבעדיג געמאלן אין געדאנק וואס איז צווישן זיי פארגעקומען אין דער פינסטער. אבער וואס, וואס קען מען זאגן אויף זיכער ווען מען זעט עס פארט נישט מיט די אייגענע אויגן? כ'ווייס, זענען געזעסן פארטאן און געשמועסט, דערווייל איז אזוי אומבאמערקט צוגעפאלן דער אוונט. נו, האט זי נישט ארויפגעדרייט די עלעקטריק? ס'איז דאך נישט געווען ביי זיי קבלת התורה, ווען וכל העם רואים את הקולות, מ'האט געזען די שטימען, זיי האבן יוצא געווען מיטן בלויזן הערן וואס איינער רעדט צום צווייטן, און אויב מ'האט זיך שוין אפילו א קוש געטאן ווער וועמען גייט דערפון אונטער די וועלט, מילא, און צו קען ער דען שווערן ביי א ספר תורה אז דער קלאפשלאס איז טאקע געווען פארשלאסן? און ביי אן אפענער טיר מוז מען דעם חשד אראפשלינגען, און בלויז זיין אויפמערקזאמער געהיטער נאכקוקן מיט די טויזנט אויגן. ער איז געבליבן שטיין. זיין גרגרת קנאפ האט זיך אים א באוועג געטאן, ווי עפעס אראפצושלינגען, און ווי עפעס דארט וואלט אים א גראבל געטאן. ער האט א דריבנע טרוקן זיך אפגעהוסטלט און ווידער גענומען רעדן. מיין נאכהיטן זי איז אבער נישט געבליבן אומבאמערקט פאר איר, ער האט שוין אינגאנצן אויפגעהערט אריינצוקומען. דאס האט נאכמער פארשטארקט מיין חשד. א מענטש מיט א לויטער געוויסן שפירט ניט אז מען שפירט אים נאך. און אפילו ער באמערקט עס, ענטפערט ער דערויף מיט א רואיג אביסל שפאטישן שמייכל. שפיר נאך, שפיר נאך. אומזיסט דיין הינטישע מי. און זי, רבקה, האָט שוין גראָד אָנגעהויבן אַרויסווייזן היפּער-נערוועזיטעט, ביז לסוף איז עס איינמאָל געקומען צו אַן עקספּלאָזיע מיט באַנומענע קולות פון אַ באַליידיקטער צנועה. וואָס שפּירסטו מיר נאָך ווי אַן אַלטער קאָטער ביים מויזנלאָך? איך בין אַ פרייער מענטש, איך! וואָסער נאָכשפּירן? ווער נאָכשפּירן? וואָס פֿאַר אַ האָלץ איז איר אַרײַן אונטערן שאַרבן? האָב איך מעשה שאינו יודע לשאול געפֿרעגט איין תּמעוואַטע פֿראַגע נאָך דער צווייטער און באַשלאָסן, ווי פֿאַר פֿײַער זיך אויסהיטן מיט מײַן נאָכהיטן זי. ס'האָט זיך בײַ מיר אײַנגעשטעלט אַ מינהג. שבת אויפֿן פֿרימאָרגן גיי איך אַוועק אין פּאַרק און פֿאַרזאַם זיך דאָרט ביזל מיטאָג-עסן. און זי גייט אַרײַן צו איר חבֿרטע דער שכנה. מאכט זיך איינמאל, איך קום צופעליג פריער אביסל אהיים. איך קום אריין, זע ער איז דאך דא. פון וואנען טרעפט ער דאס ווען איך בין נישטא אין שטוב? צוגעווארפן אים איינגעהאלטן שבת שלום, בין איך אריין צו זיך אין צימער. ס'איז קלאר, זי פירט ווייטער מיט אים, צו אים קען איך גארנישט האבן, דער יצר הרע שלעפט אים פארן שטריקל. ס'איז שווער א צדיק צו זיין און פון שטריקל זיך אפרייסן. און איך פיל טאקע נישט צו אים קיין שמץ פארדרוס, אבער אויך איר זאג איך גארנישט, מילא אז א מענטש קומט אריין איינמאל אין א יובל, כ'וועל איר זאגן דעמאלט ווען איך אליין לכל הפחות וועל זיין זיכער. א ריכטיגער און ערליכער באשלוס, מאך איך אים פריינדליך א קאמפלימענט, שטעל זיך אויף און לען זיך אן אין בוימשטאם. ער ווארפט אויף מיר א צופרידענעם בליק, משמעות, סיי צוליב מיין לויבן זיין באשלוס, סיי פאר מיין גרייטקייט אים אויסצוהערן ביזל סוף, זעצט זיך אנידער און רעדט צו מיר ארויף. אזוי, איינמאל זיצנדיג שבת פארנאכט אויף דער וועראנדע, אויך מיין פרוי איז דא געזעסן, באמערק איך דעם חתן בחור'ס שטוביקע גייען אלע אוועק פארפוצטע אין גאס אריין. ער איז נישטא צווישן זיי. מיט א ווינקל בליק כאפ איך גלייכצייטיג אויף מיין פרוי קוקט זיי נאך א פארקלערטע, ביידע קוקן מיר נאך, גלייכגילטיג כלומרשט די אוועקגייענדיגע. נאר יעדער פון אונז שפינט זיך אויס אין צוזאמענהאנג דערמיט זיינע מחשבות. איך טראכט, אט ווייס זי אז ער איז איצט אליין ביי זיך אין שטוב, אליין, וואלט זי דאך הערשט געקאנט זיצן מיט אים צוזאמען ווען איך בין דא נישטא, נאר צי האלט זי שוין אזוי ווייט צו ריזיקירן ארויפצוגיין צו אים? ס'קען דאך גאר אונטערקומען עמעץ פון די שכנים. אזוי קלער איך און מיר דאכט אז איך שפיר דעם אומרו ערשט ביי איר אין הארצן. זי וואלט נישט געקוקט אויף גארניט ארויפגעגאנגען צו אים. זי זיצט אבער זיצט נישט רואיג און אט הייבט זי זיך טאקע אויף. איינמאָל, אַ צווייטן מאָל, גייט אין קיך אַריין און קומט צוריק, איך מאַך זיך ניט באַמערקנדיק גאָרנישט. נאָר ווען סע פאַרזאַמלט זיך לענגער אַ ביסל, פאַלט מיר איין, זי איז שטילערהייט אַרויסגעגאַנגען אויף די שטיגן. איך גיי כלומרשט צו זיך אין צימער, כאַפּ אַ קוק דאָ און דאָרטן, זע, אַז זי איז דאָ און קום דאָ אַרויס צוריק. דערווייל פאַלט צו די נאַכט. מיר צינדן נישט אן קיין ליכט, מיטאמאל כאפ איך זיך, זי איז שוין ווידער נישטא, האט שטיל זיך ארויסגעשלייכט, וואוהין? איך גיי אריין אין סאלאן, נישטא, אין די צימערן, נישטא, אין קיך, נישטא, איז זי געגאנגען צו דער חבר'טע די שכנה אדער ארויף צו אים? ס'ווערט מיר הייס דאס לייב און א שוואכקייט לאזט זיך אנפילן דאס הארץ, און דא, זע!

אפגעזעסן דא איך ווייס אליין נישט ווי לאנג, גיי איך ווידער כאפן א קוק, נישטא. ביי דער חבר'טע זיכער וויל איך בארואיגן. ס'טראגט מיך אראפ אונטן אויפן טראטואר, איך גיי אהין און צוריק און קוק ארויף צו זיינע פענסטער. די לאדן זענען אראפגעלאזט, קיין שטראל שיין פון דארט. אפשר לייכטן זיך זיינע הינטערשטע פענסטער? ניין, אויך דא איז פינסטער.

און פון מיין אייגענער גענישאפט ווייס איך עס דען נישט? כ'האב זיך דאך אליין גענוג אנגעזינדיגט פאר מיין חתונה מיט רבקה'ן, ס'ווערט מיר אפגעצאלט מידה כנגד מידה, זי איז מיין רוט, פונדעסטוועגן שלום מאכן דערמיט בין איך נישט אינשטאנד, כ'פארגעס באלד די אייגענע זינד

און אויב זי איז דארט נישטא, וועסטו שטיין ביז זיינע שטוביקע וועלן קומען? גיי איך אומבאהאלפן, דערשלאגן ארויף צוריק אויף דער וועראנדע. זיץ און ווארט. קוק זיך אויס די אויגן אויף רעכטס און לינקס פון דער גאס, און ווארט און ווארט אין אן אייביגקייט ארום. זי איז דא. פרעגן וואו ביסטו געווען? ס'וועט איר נישט אויספעלן קיין ענטפער. גיי קאנטראליר זי. איך קאָן און דארף בלויז שווייגן, ארויסווייזן גלייכגילטיקייט און קאלטבלוטיקייט, גלייך קיין שום חשד האט נישט געפרעסן מיין הארץ ווי זשאווער אייזן. א ווייל בין איך זיכער, איך בין שוין פארראטן, און א ווייל שפעטער, שוטה. מאכסט אויספירן נישט לויט דער לאגיק, נאר לויט די נערוון פונאנדערגעשרויפטע פון אייפערזוכט. ער טוט זיך האסטיג א שטעל אויף, ווי אונטערגעשאסן, א וויש דעם שווייס פון אונטער די אויגן, און א קוק זיך ארום. אויך איך קוק זיך ארום, ווי איך וואלט געווען מיט אים א סיאמער צווילינג. דער מערב האָט שוין אָנגעהויבן זיך בלאַס צו רייטלען, מיט שטומער שטילקייט איז דורכגעזאַפּט די לופט, נאָר פון כביש אונטער דערטראָגט זיך העכער, העכער און אָפטער דאָס פאָרן און טרייבן און טרומייטערן פון אויטאָס און טעקסיס. איך וואָלט שוין אייגנטליך דאַרפן לאָזן זיך אַהיים, ביז איך וועל אַהינקומען וועט שוין זיין צוגעפאַלן די נאַכט. די פרוי און די קינדער וועלן זיך אפשר באַאומרואיגן, אָבער איך האָב נישט קיין האַרץ, איצט ווען זיין דערציילונג שטייגט שוין ווארשיינלעך ארויף צו איר סאמע שפיץ, אים איבערצולאזן, כ'טו זיך בלויז א באוועג, גלייך איך קלייב זיך צו גיין, כדי אים אונטערצואיילן און א זאג. דאס טרייבט אים טאקע משמעות אונטער, און ער רעדט ווייטער. יא, כ'האב פון דעסטוועגן געהאט א שטארקן מאטיוו איינצושלעפערן מיינע חשדים. סוף כל סוף איז זי דאך דערלויבט מיר רעדן פאר אייך ווי פאר א שוועסטער,

כ'האב געמוזט אוועקקערן מיין בליק פון זיין ליידענדיג צעקרימט פנים, און האב דערזען די זון הענגט שוין איבער האריזאנט ראנד, א קאלטע, כאטש א רויט אנגעגליטע, פון אלע זייטן דערנענטערט זיך דער אוונט. איז אט נעכטן פארנאכט אין דער צייט, בייגט ער זיך איין צו מיר, און רעדט שטילער ווי פריער, זיץ איך מיר אזוי אויף דער וועראנדע אליין. רבקה פארעט זיך אין קיך,

אין אלע צימערן פינסטער, כ'וועל ווארטן ביז זי וועט אריינקומען, אויב זי איז נעבן ביי אים וועט מיר איר פנים אויסזאגן, הכרת פניהם ענתה בם. די צייט ציט זיך, כ'גיי אריין אין קיך, מאך ליכטיג און טרינק עפעס, גיי ווידער ארויס אויף דער וועראנדע, כ'ווייס ניט ווי לאנג איך זיץ שוין דא, ס'נעמט מיר נאגן אונטערן הארץ לעפעלע עפעס איבערצוכאפן, גיי איך ווידער אריין אין קיך, מאך ליכטיג און נעם עסן, זע, אין דעם מאמענט קומט אריין רבקה, דאס פנים רויט און צעקנייטשט, די האר צעקאשמעט, די אויגן צי פארלאפן מיט איבערגעריסענעם שלאף, צי מיט אויסגעוועפטן זיסליכן תענוג. דאס קליידל, דאס שטוביקע וואס זי האט געקויפט לעצטנס, א קורץ און אן ארבל, א דינס און אפנס פאר אלע ווינטעלעך און צוגעווינטעלעך, און דער עיקר ס'פארמאכט זיך פון פארנט מיט א שורה קנעפלעך פון אונטערן האלז ביז די קני. מיט שפּילנדיקע פֿינגער עפֿנט מען עס שפּילנדיק אױף. װוּ ביסטו געװען? טו איך זי אַ פֿרעג האַסטיק װי דער זעץ פֿון אַ פֿאַנגשטײַגל װען עס פּאַקט די מױז. אין דײַן צימער, ענטפֿערט זי מיר אױפֿן אָרט. האָב אײַנגעדרימלט אױף דײַן סאָפֿקע. האָסט דאָ געמאַכט ליכטיק, האָט מיך די שײן אױפֿגעװעקט, האָט זי תּרעומות. כ'בין געבליבן זיצן אַן אָפּגעשמיסענער, אַ געפּלעפֿטער און האָב קײן װאָרט דאָס מױל צו עפֿענען נישט געפֿונען. סוף זייט זיבן, המשך זייט אַכט. זייט אַכט, קאַסעט פֿיר, המשך פון דער דערציילונג אין הייסע זומער טעג. האָב גענומען עסן און געקייט ווי אַ בהמה מעלה־גירהט. דערביי האָט זיך געטראַכט אין שאַרבן. דער ענטפער איז געווען אַ צוגעגרייטער. וואָס הייסט? ווען איך האָב פאַרלאָזט די סאָפקע איז זי דאָך נישט געווען אין שטוב, רבקה.

נאָר הײַנט, װען זײ האָבן זיך גענומען זוכן עפּעס אַ פּריטשעפּקע, װוּ איר שטײגער איז, האָב איך זיך נישט געקאָנט אָפּהאַלטן און איר געענטפֿערט מיט אַן אָנדײַט אױף דעם געשעענעם נעכטן אין אָװנט. זי האָט מיך אױגנבליקלעך פֿאַרשטאַנען, זיך אָנגעצונדן װי אַ תּמידיקער סנה. אַ מאָל ברענט אין דעם סנה גאָט און אַ מאָל דער טײַװל און צעפֿײַערט אױף מיר, אז דו שפירסט מיך אזוי נאך, אז דו ביסט מיר אזוי ווייט חשוד, איך בין א פרייער מענטש, קיינער האט דערויף קיין רעכט נישט, וועל איך זיך אויף צולהכעיס דיר זיך לייגן שלאפן מיט א מאנספארשוין פאר דיר אין די אויגן. דו האסט אויך דאס שוין געטאן, האב איך איר אפגעפייערט אויף צוריק, און איצט טאקע מיט דיין מויל פארשפארט מיר שוין דיך חושד צו זיין און נאכשפיאנירן, א דאנק. כ'בין אַרױס פֿון שטוב, צו צו לױפֿן װוּהין די אױגן װעלן מיך טראָגן. פֿאַר מײַנע אױגן האָט זיך אין געדאַנק געכװאַליעט דער ים, איך בין טאַקע דאָרט געװען, נאָר אַן אױטאָבוס און מײַנע פֿיס האָבן מיך לסוף פֿאַרפֿירט אַהער, דאָ, לעבן אײַך. ער האָט זיך אַן אױסגעשעפּטער געדיכט שװיצנדיק, שטיל אַנידערגעזעצט און שטיל און הײס גערעדט װי צו זיך. הממ. נעמט מיר נישט פאר אומגוט וואס איך בין צו אייך צוגעשטאנען מיט מיינע ליידן, בארעכטיגטע אדער אומבארעכטיגטע, איר זעט, אפילו איצטער בין איך נישט אינגאנצן זיכער, ווארום איך ווייס, זאכן לאזן זיך אויסטייטשן אזוי און פונקט פארקערט, איך בין אנטלאפן פון איר, אבער דאס איז ווייניג, ווען כ'וואלט געווען קאנען דארט ביים ים אנטלויפן פון זיך אליין. שאַ! שטיל! און מיט אַ מאָל האָבן מיר זיך ביידע גלייך אויפגעהויבן און געלאָזט גיין. שווייגנדיקע זענען מיר שטיין געבליבן ביים ראַנד פון ערשטן אַראָפּלאָז. ס'האָט אונז פאַרהאַלטן די פאַרנאַכט-פּאָנאָראַמע, וואָס האָט זיך געשפּרייט פאַר אונזערע אויגן. מיר האָבן געקוקט אין דער ווייט, וואָס איז נענטער געוואָרן. ביים הימל-ראַנד שימערט דער ים-פּאַס לעבן תל-אביב יפו. דער ראַנד איז קוים, קוים ראָז, די זון, אַ גרויסע, רויטע, אויסגעפוישטע, ווי א ריזיגע טרער פון גלי און בלוט. זי זעצט זיך, זעצט זיך, ווי וויגנדיג זיך אויפן אומגעזעענעם שוימיגן בויך פון ים. אט איז זי שוין נישט מער ווי א האלבע, א דריטל, א פעניץ, און אט, נישטא מער. די לופט און די פארנאכטשיין איז ווי אויסגעמישט מיט גרוי-שווארצליכן שטויב, און מיטאמאל טוען זיך דארטן דערנידער וואו ס' ליגן, גבעתיים, בצרון, יד אליהו, תל אביב און רמת אביב, א צינד אן צענדליגער הונדערטער טויזנטער עלעקטרישע לעמפלעך, צעשאטענע און שנורווייז ליכטער פון פארשידענע קאלירן, און די נאכט פון דעם תחיית המתים אויפגעשטאנענעם ישראל, טוט זיך אן אנטפלעק ווי די טאנצנדיגע שיר השירים'דיגע שולמית וואס איר כישוף איז זיך נישט קעגנצושטעלן, זי וועט נישט פארראטן. אין דעם מאמענט פאלט מיך איין אפצודינען מענטשליך און פריינדליך מיין אומבאקאנטן באקאנטן פאר זיין צוטרוי צו מיר, פארלייגן אים אויב ער האט א באגער איבערנעכטיגן דאהי, ביטע זייער, איך און מיין פרוי וועלן אים אויפנעמען ווי א חשוב'ן און אנגעלייגטן גאסט, זאל ער זיך אויסרוען די נאכט, און א ווענד געטון די אויגן צו אים, בלייב איך שטיין ווי פארשטיינערט, נישטא אן א גוטע נאכט צו זאגן, איז ער אפשר ווידער אוועק צום ים, צו אנטלויפן פון זיך אליין. א פארזונקענער אין זיך, לאז איך זיך אראפ צו גיין אהיים. איך גיי און קוק זיך אפט ארום מיט א בלאנדזשענדיגן בליק און בלאנדזשענדיגן געדאנק. פארשוואונדן, פארשוואונדן ווי א חלום איז דער מענטש. איז די גאנצע מעשה בלויז א חלום? אן אימאגינאציע אין הייסן זומער טאג? האב איך זיך דאס אין האלבן דרימל מיר ביים בוך אויסגעחלומט? ווי דאס זאל נישט זיין איז עס א חלום וואס זעט אויס רויע ווירקליכקייט. איך וועל שוין האבן היינט א שרייבערישע וואכנאכט. ס'איז כדאי אים ארויפצוברענגען מיט דער פען אויפן פאפיר. סוף פון דעם בוך פון דערהיים און פון דער פרעמד.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער.